משיחת זאת חנוכה תשמ"א. אז דער צווייטער האט איין קארפעט פון וואל טו וואל, אבער דער קארפעט איז געמאכט געווארן אין חוץ לארץ אין אן איינפאכע מדינה, דארף ער פטר'ן ממונם של ישראל אז זיין קארפעט זאל געבראכט ווערן דווקא פון פרס. און ניט אַ זאַך וואָס מ'עט עס מאַכן במקום אחר, בדוגמא ווי מען מאַכט אין פּרס, דאָס איז נאָך אַלץ ווייניק, גיט מען אויס כמה אלפים דאָלאַר כדי אַראָפּצוברענגען אַ קאַרפּעט וואָס ענין הורתו ולידתו איז געווען אין פּרס ממש. ועל דרך זה בנוגע צו אַ כיסא לישב עליו, ועל דרך זה צו אַ שרפרף צו הדעם רגליו. ועל דרך זה לכל עניינים של שטות דארף ער אז אלע זאלן וויסן אז ער האט א פאפיר וואס איז מעיד אז אט אט דעם קנעפל איז ער געבראכט געווארן מעבר לים און ס'קאסט אזויפיל און אזויפיל געלט וואס ביי א צווייטער האט נישט די געלט און האט גארנישט די השגה אז מען דארף קענען האבן אזא מין קנעפל. על אחת כמה וכמה אז א צווייטער איז עד כדי כך ניט בצורת אדם אז ער ווייסט גארניט פון דעם מציאות פון אזא מין קנעפל. אים האט אבער דער אייבישטער מצליח געווען און ער האט חב"ד שבנפש, ער האט זיך דאן אריינגעשפארט דעם חב"ד שבנפש אויף חוקר ודורש זיין, וואו איז דא א קנעפל וואס די אלע וואס לעבן אויף זיין גאס אדער אין זיין שכונה קענען דאס נישט דערגרייכן, וועט ער אויסנוצן די ניצוצי קדושה וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין זיין כסף וזהב אויף אראפברענגען אט דעם און דעם קנעפל און צונייען אים צו דעם חלק פון זיין בגד, און דער עיקר זאל חס ושלום נישט זיין הצנע לכת, דעמאלט האט ער דערפון גארנישט. וועט ער דינגען אז מען זאל ארום גיין און דערציילן בסוד גמור, ווייל ס'קען זיך שאטן אן עין הרע, און דערנאך פאסט זיך נישט ער זאל זיך בארימען. איז דינגט מען מענטשן און מען שושקעט זיי אריין א סוד, ודברים גנובים ימתקו, ער האט דאך געזאגט אז הרי הוא בבל תאמר, לויפט יענער ארום און דערציילט בסוד אז פלוני בן פלוני האט עם דערציילט בסוד ובבל תאמר אז ער האט סוף כל סוף באקומען אט דעם קנעפל און אט דעם קארפעט און אט דעם בענקעלע און טרעט אויף דעם בענקעלע און נוצט עם מימי סחר אף על פי וואס ער האט אויף דערויף געדארפט אויסגעבן כך וכך געלט. אז ס'קומט צו ענינים של צדקה איז אט דא האט ער תירוצים. דערצו האט ער קיין שייכות ניט, און דאס איז זיין ענין ניט, און אויף דאס דארף מען זיך ווענדן צו א צווייטן, און דאס דארף מען רעדן מיט א דריטן, און ער האט שוין געגעבן בענין פלוני, אז ס'קומט צו א קנעפל, ווי ער האט נאר דערהערט אז זיין שוועסטער קינד האט שוין דעם קנעפל, איז זיך ניט שייכות צו זאגן, לייגט זיך די וועלט מיטן הימל, אבי ער מוז האבן אט דעם קנעפל, און אין אן אופן פון אחישנה. מען קען ניט דורכלאזן א מינוט אז ער וועט זיין בשפל הדרגה לגבי זיין שוועסטער קינד וואס יענער האט שוין דעם קנעפל, וואס א קנעפל איז א משמש צו א משמש, א קנעפל האט ניט קיין דין פון קיין לבוש, דאס איז א משמש צו א לבוש, וואס דער לבוש איז משמש צו א צווייטן לבוש, מיט אלע פרטי הדברים וואס אין כאן המקום להאריך בזה. אבער אף על פי כן ביי אים ווערט עס די מחסורו אשר יחסר לו. במה דברים אמורים אז ס'קען זיין אזא מין געוואלדיגע שפארן פון דעם חב"ד שבנפש אין ענינים שאין תחתון למטה מהם, ווען מ'ווערט א איד בר דעת און דערנאך לערנט מען חסידות און דערנאך נוצט מען דאס אין אן אופן וואס היפך ענין החסידות. וואס חסידות מאנט זיך אז גשמיות זאל ניט תופס מקום זיין, און מה יאמרו הבריות זאל ניט תופס מקום זיין, ואני נברא לא נבראתי אלא לשמש את קוני, האט ער א ענין של פרוטה, האט ער, דער אלטן רבי'ס הוראה, אז אברהם וואס אחד היה אברהם, דער ערשטער איד, האט געזאגט דעם ענין בנוגע צו צדקה, אז ס'דארף זיין דער סדר משפט וצדקה. טייטשט אפ דער אלטער רבי אז בשעת מען קומט אים צו גיין בעטן צדקה, אדער ער דערוויסט זיך אז ס'איז דא ערגעץ אן ארימאן, איז ניט ער דארף אנהויבן טראכטן וויפיל דארף ער געבן אויף צדקה, צום אלעם ערשטן דארף ער מאכן א משפט אויף זיך וויפיל קומט אים באמת פון די געלט וואס דער אייבישטער האט אים געשענקט, ווארום ער איז מאמין באמונה שלימה. אז לא בכחי ועצם ידי האט ער געמאכט חיל הזה, דאס בלייבט אבער ביי אים אין אמונה ס'איז נישט אראפגעקומען ברגש שבלב, און בשעת ס'קומט צו די געלט בפועל איז ער דער גאנצער באלעבאס אויף די געלט. זאגט דער אלטער רבי אז די ערד פליגל אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ס'נישט געווען די אלגער אברהם אלס א יחיד,

און דערנאך וועסטו זען וויפיל געלט ס'איז דיר געבליבן אויף געבן אויף צדקה. אויב ער מאכט אט דעם משפט א משפט צדק, און דערנאך איז די צדקה ווי אברהם אבינו האט געוואלט, און דערנאך ווערט ארבע הידות יהיה לכם. ער דארף דאס טאקע געבן דערפאר וואס אברהם אבינו האט אים אנגעזאגט,

וואס ציווי מלשון צוותא וחיבור אט דאס איז אברהם'ס ענין אז זאל זיין דער חסד צו אלעמען אפילו לו ישמעאל יחיה לפניך, דערנאך נאך מתן תורה האט מען געמאכט אויף דערויף די הגבלה. בשעת מען מאכט אט דעם סדר אט דעמאלט ווייס ער אז דאס איז נישט מחסורו אשר יחסר לו. ואדרבה, דאס ווי דער צמח צדק ברענגט אראפ אין בנוגע צו ענין פון פרנסה, אז בשעת מען האט א לבוש לענגער ווי דאס איז די מידות גופו, איז אטא דעמאלט ניט נאר דער לבוש איז ניט קיין ריכטיגער לבוש, נאר ער שטערט גאר צו דעם גיין פלאנטערט זיך צווישן די פיס, אויב דאס איז לענגערע ארבל פלאנטערט דאס צווישן די פינגער. ועל דרך זה בכל חלקי הלבוש, ווי שוין אפגעזאגט אין ספר המצוות פונעם צמח צדק. בשעת אבער דאס מען איז נאך נישט געקומען צו אט דער שלימות אז מ'האט א ממון, אז מ'האט אסאך חכמה בינה דעת שבראש, און אפשר האט ער טאקע אסאך, און דערצו בענטשט דער אייבערשטער ניט מצד כחי ועצם ידי, נאר הצלחה מלמעלה, שלא בדרך הטבע, מיט אסאך כסף וזהב, ס'אבער אז ער אליין ווייסט באמונה שלימה, כאטש דאס האט ניט דורכגענומען זיין שכל שבראש, אז דאס איז ניט כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה, בשעת אבער מ'איז נאך א הבל שאין בו חטא.

און נעבעך אט אין דעם ענין זיי ווייסן נאך ניט פון די אלע שקרים מיט די אלע תירוצים'לעך מיט די אמתלאות וואס מען גיבט זיך אליין, פארוואס גיבט מען זיך נאך אין עניינים של שטות? אין דעם פאל ווען דורך דערויף פעלט אין א צווייטן ענין, און ס'פעלט ביי א צווייטן ענין ביי אים אליין, און ס'אלץ כדאי כדי יאמרו הבריות אז ער האט גערעדט אויף דעם. מיין פעטער איז געווען א רב אין א קאלאניע און דארט איז געווען אנשים פשוטים. בשעת איך בין געווען נאך א קינד געקומען אמאל צו פארן צו אונז האט דערציילט מעשים פון ווילדקייטן וואס ס'קען זיין ביי אנשים פשוטים. האט ער געזאגט אז בשעת ס'ענדיגט זיך כל הענינים מען רוהט זיך אפ און מען דארף באווייזן די גדלות זעצט מען זיך אוועק אנטקעגן א וואנט און מען זאגט אז מען דארף זיין א ריכטיגער שפייער. און זען ווען ווער וועט שפייען אלץ ווייטער און ווייטער, און דער וואס זיין שפיי דערגרייכט א מקום רחוק ביותר, איז אט א דער איז א סימן אז ער איז דער בעל כח און דער בעל גיבור און דער איש חכם ונבון וכו'. ווייל בשעת דער פעטער מיר דערציילט, געווען א גרויסער למדן, א גרויסער בקי און א גוואלדיגער בעל תורה, כ'האב עס ניט פארשטאנען ווי קען זיין אזא מין מציאות. דערנאך איז געקומען בשעת איך בין געווארן עלטער און דא געטראפן זיך נאך מיט אזוינע כמדובר לעיל, אז מען האט זיך אריינגעלאזט אין אט א די עניינים, האב איך געזען אז ס'דא אזוינע וואס זענען זיך מתחרה צווישן זיך ווער וועט האבן אט דעם קנעפל פון א מקום רחוק ביותר און וועט זיך ברימען אז ער איז געווען אט דער חכם. וואס האט דערפאר באצאלט כמה פעמים ככה ווי ס'קאסט אן איינפאכער קנעפל, און וואס האט ער די הנאה פון דעם קנעפל אז ער דארף דאס באהאלטן, ווארום ס'פאסט זיך אים דאס ניט צו זאגן, ער קען זיך אבער ניט איינהאלטן כמדובר לעיל, איז ער דאס מפרסם באופן של סוד וכו'.